מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין די סיפורי צדיקים, מיר האלטן אינמיטן די מעשה, די לאנגע מעשה וואס איז געווען מיט דעם איינזעצן דעם פריערדיגן רעבן דעם זיבעטן מאל, ט"ו סיוון תרפ"ז, און איז ארויסגעגיין י"ג תמוז, און מיט די גאנצע מעשה וואס איז פארגעגאנגען דארטן, מיר האלטן, מיר האבן געענדיגט יענע וואך, אז נאכ'ן וואס ער האט נישט געוואלט שרייבן האט זי אויפגעשריבן אלץ וואס ער האט איר געזאגט, די פאר זאכן וואס ער האט איר געזאגט, זיין נאמען און ווער ער איז און וואס ער טוט, און דערנאך האט מען איר געהייסן אז זי זאל נעמען דעם פריערדיגן רעבן צו דעם פלאץ וואו מען גייט חוקר ודורש זיין און פון דארטן וועט מען אים פירן אין זיין צימער. און ס'איז פשוט די ווערטער וואס דער פריערדיגער רבי שרייבט דא איז אפילו שווער צו איבערזאגן אבער וויבאלד אז דער פריערדיגער רבי שרייבט דאס וועל איך זיך מטריח זיין און כ'על עס זאגן מורא'דיג מורא'דיג וואס ער איז דורכגעגיין פשוט דעם גיהנום ווי ער רופט עס אן אליין אז ער האלט יעצט האלט ער ביי ביי גיהנים מדור ראשון, מען גייט ערשט אריבער גיין צו גיהנים מדור שני, זיי זענען אראפ געגיין אזעלכע לעיטערס פון אייזן און געגיין און זי האט אים זייער אנגעשראקן, זי האט אים געזאגט וואס גייט דא זיין און אז ס'איז דא אויף אים זייער אסאך חומר קעגן אים און גרויסע עבירות האט ער עובר געווען, און דאס איז געווען מיט א שיטה צו דערשרעקן די מענטשן, מען איז געגיין דורך טונקעלע צימערן און נאך און נאך. דער פרידיקער רבי איז ממשיך. זי איז אנגעקומען צו א טיר, האט זי א קלאפ געטאן אויפן טיר, און דער שומר וואס איז שטייט פון די אנדערע זייט, א מיט א גרויסן ביקס האט אויפגעעפנט די טיר, און ער גיט א פרעג מיט א וואונדער, וואו איז די, וואו זענען די שומרים? ער זעט עפעס אז ס'קומט א פרוי א מזכירה און זי ברענגט מיט זיך איינעם א איינגעזעצטן, וואו זענען די שומרים מיט דיר? האט זי געענטפערט, ס'איז נישטא קיין משמר. איך בין, מיר האט מען אנגעזאגט אז איך זאל נעמען דעם איינגעזעצטן, דעם, דעם אזרח, דעם בירגער, דעם איינגעזעצטן, און אים ברענגען צו דעם פערטן צימער דא. לאזט מיר גיין. וואו האסטו א, א, ווייז מיר א סימן, ווייז מיר א חתימה, ווייז מיר עפעס אז מ'האט דיר געגעבן רשות צו אים ברענגען און איך דארף דיך אריינלאזן. זאגט זי, כ'האב נישט. רוף דא דעם מענטשן וואס איז באלעבאס אויף דעם פלאץ און ער וועט דיר זאגן אז איך האב רשות אים צו ברענגען און אים אריינברענגען דארטן. האט ער אונז געהייסן ביידן ארויסגיין צוריק אין דעם מסדרון, אין דעם קארידאר, און ער האט פארמאכט די טיר צוריק, און ער זאגט, ווארט אינדרויסן, פאר'ן פארמאכן די טיר זאגט ער, ווארט אינדרויסן, איך גיי רופן דעם מנהל פון דעם פלאץ און ער וועט אונז זאגן וואס מ'טוט, ער וועט געבן א רישיון, איך קען אייך נישט אריינלאזן אזוי. און זי זאגט צו מיר ווי שטארק איז די שמירה דא, איז געוואלדיג, אויף יעדן טריט און טריט איז דא זייער גרויסע אכטונג געבן, זייער גרויסע שמירה, מיט שווערדן און מיט ביקסן, און מיט א מיט א כידון, מיט אלס האלט מען גרייט חס ושלום טאמער איינער וועט טון עפעס נישט וואס ס'דארף צו זיין, איז מרה תהי' אחריתו, ביטער וועט זיין זיין סוף. דער פריערדיגער רבי שרייבט ווייטער ס'מיר געווען זייער נימאס און זייער ביטער און גאנצע שפיל דא וואס דא גייט פאר, איך זע אז דעם פחד מיט די בהלה וואס מ'וויל אריינלייגן די מענטשן וואס מ'ברענגט אום דא, דאס איז די ערשטע זאך און דאס איז דער יסוד און דער בעסטער וועג, דער מיט דער וועג וואס מ'קען דורך דעם אויספירן אלע זייערע זאכן וואס זיי ווילן אויספירן. און זיי ווילן דערשרעקן דעם מענטשן אז ער זאל זאגן מודה זיין אויף זאכן וואס ער האט קיינמאל נישט געטון, ווי גערעדט אין די גאנצע צייט שוין גערעדט אפאר מאל אין די פריערדיגע וואכן. איך בין אוועקגעגאנגען אין זייט און כ'האב זיך אנגעשפארט אויף די וואנט, ס'מיר געווען שווער צו שטיין, האב זיך אנגעשפארט אויף די וואנט און כ'האב געווארט, ס'האט גענומען אפאר מינוט און די טיר האט די טיר האט זיך אויפגעעפנט און ס'קומט ארויס א מענטש פון דארטן, שווארץ אזוי ווי א קרא, אזוי ווי א קרא קרא, אזוי ווי א עורב, מיט לאנגע האר און זייער מיעס, די האר זענען געווען זייער מיעס צופלאדזשן, ס'איז נישט געווען מסודר די האר, ער גייט אנגעטון מיט א גרינעם העמדל, אן א גארטל, און איך זע ער גיבט זיך אזא שטעל אוועק אויפן שוועל פון די טיר. די די די מזכירה וואס האט מיר גענומען האט אים א זאג געטון א גוטן מארגן, דער רבי פריערדיגער רבי שרייבט אויף לשון קודש האט אים געזאגט צפרא טבא. און זי זאגט אים, זי זאגט דעם דעם גרויסן פקיד וואס נעבעך קוקט אויס אזוי געפערליך, אז מען האט מיר געהייסן אז איך זאל ברענגען דעם איינגעזעצטן צו דעם ארט וואו ס'זיצן די חוקרים, דעם פערטן טיר דורך דעם אריינגאנג. גיב מיר רשות איך זאל מקיים זיין די פקודה וואס איך האב געקראגן. און מ'האט מיר אויכעט אנגעזאגט איך דארף רעדן מיט דעם מיט דעם מבקר וואס איז זיצט דארט און ער גייט אים מבקר זיין אינעם פערטן צימער, דארף איך אים עפעס זאגן וואס מען האט מיר אנגעזאגט אז איך זאל אים זאגן אויסעווייניג, חוץ פון די אלע פאפירן וואס זי האלט, דארף זי אים נאך עפעס איבערגעבן אויסעווייניג. דער דער חבר דער וואס איז געקומען מיט דעם מיעסן פנים האט מיר אפגעמאסטן פון מיין פון מיין קנעכל פון די פוס ביזן קאפ, און איך זע אז ער קוקט אויף מיר מיט זייער מיט א מיעסן קוק, סיי אויף מיין אנטועכץ און סיי ווי איך קוק אויס, און אש און פאראך קוק איך אויס אין זיינע אויגן, אזוי שרייבט דער פריערדיגער רבי. ער גיט זיך א קראץ אין קאפ און א מיעסן שפיי אויפן אויפן אויפן אויף די ערד, און מיט א גרויסן געניץ און ער הייבט אן צו געבן א פזמון, ער הייבט אן צו זינגען מיט דעם, מיט א גרויסן, עפענען א גרויסן מויל, און זיינע צענער קוקן אויס אזוי ווי פון א לייב, און ער גיבט א זאג, טונקלקייט זאל כאפן די אלע איינגעזעצטע, אדער ווי מען זאגט אויף אידיש, א רוח זאל זיי כאפן. א טאפלטע ארבעט האב איך געארבעט היינטיגע נאכט, מען האלט אין איין ברענגען מענטשן און מען לאזט מיר נישט שלאפן, אינגאנצן איין שעה וואס כ'האב זיך שוין אוועקגעלייגט אויף זיך אפרוען אביסל, האט דער שווארצער ווינט אנגעברענגט אט דעם שטיק מיסט, דער אייבישטער אויסהיטן זיך, שווער צו זאגן אזעלכע ווערטער אבער דער פריערדיגער רבי שרייבט דאס, אט דער שווארצער ווינט האט געברענגט אט דעם שטיקל מיסט, ער ווייזט עס ער ווייזט אויפן רבי'ן.

מען פירט זיך אראפ די מכפלה התחתונה, לנוח שינת עולמים. איך האב נישט קיין צייט, זאגט ער צו דעם חבר דארטן וואס איז געשטאנען ביי די טיר, וואס ער איז געווען דער שומר ביי די טיר, און גיט מיר א פקודה, איך, דער שומר פון די טיר זאגט אים גיט מיר א פקודה, וועל איך אים אריינלאזן. און דארטן איז דא זייער אסאך ארבעט און איך האב נישט קיין צייט צו ווארטן עס דארפן קומען באלד נאך מענטשן. דער וואס האט דער וואס איז דער דער וואס איז מיט דעם מיעסן מענטש מיט די לאנגע האר מיט אלס וואס האט גערעדט אזעלכע ווערטער וועגן מיר האט אויפגעעפנט זיין מויל נאכאמאל מיט א גרויסן לאנגן געניץ און מיט א זייער א משונה'דיגן קול האט ער גערעדט עפעס זאכן וואס איך האב נישט פארשטאנען וואס ער האט געזאגט. נאר דעם סוף וואס ער האט געזאגט, דעם סוף וואס ער האט געזאגט איז געווען מיט א מיט א געדריטלטע ברכה, ברכה משולשת, דער טונקלקייט זאל זיי נעמען אייך מיט אלע איינגעזעצטע צוזאמען. אקעי, צום סוף האט ער אונז אריינגעלאזט, ער האט געגעבן דעם שומר דעם רישיון אז מיר קענען אריינגיין, מיר זענען אריינגעקומען אין זייער אין א שמאלן אין א שמאלן קארידאר, זייער טונקל, און מיר זענען גלייך געגיין אויף רעכטס, און דארטן איז געווען אביסעלע ליכטיגער, און און נאך אפאר טריט זענען מיר אריין געקומען אין א פירקאנטיגן צימער וואס איז געווען אכט איילן אויף אכט איילן, דארט איז געווען פיר טישן זענען געשטאנען אין פיר זייטן פון דעם צימער מיט בענקלעך, צוויי זענען געווען ליידיג, און ביי צוויי טישן זענען געזעצן צוויי פקידים, יעדער איינער איז געווען פארנומען מיט זיין ארבעט, גרויסע ביכער זענען געווען אפן פון זיי, און פאפירן ליגן אויף די טישן, אויף זייערע טישן. די מזכירה וואס האט מיר גענומען, איז צוגעגיין צו איינעם פון די פקידים און זי האט זיי געזאגט, כ'האב אייך געברענגט יארליק צוויי זעקס אַכט איינס אַכט, און זי האט אוועקגעלייגט די אלע פאפירן וואס זי האט געהאלטן פון מיר אויפן טיש. דעם אויסקוק פון די פון די צוויי פקידים איז געווען אזוי ווי די אלע פקידים וואס כ'האב זיך געטראפן מיט זיי פריערט, וואס זיי זיצן ביי דעם טיש פון די ארבעט און זייער פאמעליך קוקן זיי אין די בלעטער פון דעם ספר וואס איז זייער דיקע ספרים אזעלכע, און זיי האלטן אין איין זוכן דארטן וואס איז דארטן דא אריינגעלייגט אזעלכע תעודות מיט פאפירן געשריבענע, און זייער אסאך פאפירן ליגט אויף זייער טיש. די פקידים האבן אויכעט אויסגעקוקט זייער שטארק פארמאטערט, ווייל זיצן אין אזא צייט פארטאג איז איז עפעס אזוי ווי א נדבה אדער א זאך וואס מען וואס מען מאכט זיי מען מוטשט מען מאכט זיי מען איז זיי מכריח אז זיי זאלן זיצן דארטן אין אזא צייט יעדן יעדן מינוט יעדן צוויי מינוט גענעצן זיי מיט לאנגע גענעצן די צוויי וואס זיצן דארטן זיי קראצן זיך אין קאפ סיי אין דעם גבחת און סיי אין דעם קרחת, סיי אין דעם פראנט אין פראנט פון קאפ און סיי פון אונטן פון קאפ, און זיי הייבן אויף זיי הייבן אויף א פאפיר און זיי לייגן אים אוועק צוריק, און מען זעט אז זייערע תנועות זייער באוועגן זיך איז זייער מיט אויף א שווערן אופן, זיי זענען אויסגעמאטערט און זיי קוים זיי טוען עס. די די מזכירה בשעת זי האט געוואלט אריינגיין פריערט אין דעם צימער דער שומר האט נישט אריינגעלאזט, האט זי געזאגט אז זי האט דאך עפעס א זאך וואס מ'האט איר אנגעזאגט צו זאגן בעל פה צו דעם פקיד וואס ער גייט אים חוקר זיין, האט זי אים צוגעגיין נאנט צו אים, און זי האט אים עפעס אריינגעזאגט צו דעם פקיד וואס זי האט מיר צוגעפירט און אוועקגעלייגט די זאך אויפן טיש, האט זי אים אריינגעזאגט עפעס זייער שטילערהייט אין אויער אריין. און דאס האט אים דאס האט אים דאס האט אים אזוי ווי אויפגעוועקט און האט זיך מתגבר געווארן אויף זיין אויף זיין פארמאטערטקייט און אויף זיין פוילקייט און האט זיך געגעבן א דריי אויס צו מיר ער קוקט אויף מיר און ער זאגט מיר ווארט אט א דא ער האט מיר געוויזן אויפן צימער אנטקעגן און ער זאגט מיר גייט אריין דארטן און ווארט דארטן אויף מיר איך האב געענטפערט גוט אבער מיינע מיין מיין ילקוט מיינע זאכן איז געבליבן דארטן וואו מ'האט אויסגעפילט דעם פאפיר און איך האב וואו מ'האט אויסגעפילט דעם שאלון און איך האב עס גע'חתמ'עט. ווי קען איך עס קריגן דא? אפשר קענט איר שיקן איינעם ער זאל עס ברענגען צו מיר? דער פקיד האט געענטפערט מיט זייער א גרויסן כעס, מיר האבן דא נישט קיין משרתים וואס זאלן זיך גיין מטפל זיין אין אייערע חפצים און די חפצים פון די איינגעזעצטע. וואס דארפט איר בכלל האבן אייערע אייערע חפצים? דארט וואו מ'וועט אייך אריינזעצן באלד, דארפט איר נישט האבן קיינע חפצים. וואס האט איר דארטן אין אייערע פעקלעך? זאגט מיר, וואס איז דארטן אין אייער פעקל? דארטן אין מיין פעקל, האב איך געענטפערט, איז דא מיין ילקוט, דארטן געפינט זיך זאכן וואס איך דארף האבן. ס'געפינט זיך דארטן מיינע תפילין, מיט א טלית, מיט א סידור אויף צו דאווענען, און א תהלים, און נאך זאכן. און איך האב דארטן אויכעט א זיידענע דעקע, א דיקע, א דיקע זיידענע דעקע, א גרינע. אפשר קענסטו בעטן איינעם פון די משרתים זאל עס ברענגען, איך וועל אים באצאלן פאר די טירחה וואס ער וועט טון. דער דער פקיד האט געזאגט מיט א מורא'דיגן כעס, האט ער א זאג געטון, אויף רוסיש, דער פריערדיגער רבי שרייבט אויף רוסיש, די די די וואס האבן ארויסגעגעבן, די עורכים פון דעם ספר האבן צוגעשריבן אונטן, אז מנהג אדונים, ער פירט זיך דא עפעס אזוי ווי אזוי ווי עפעס א באלעבאס, אזוי ווי א אדון פירט ער זיך דא. משרתים גיב אים. זענען קראנק, צו דען זענען זיי קראנק צו שלעפן אריין זייערע פעקלעך? אלע סארטן זאכן, אנטועכטס וואס האט צו טון מיט מיט מיט דת, מיט אידישקייט אדער מיט יעדן דת, טאר מען נישט אריינברענגען אין אין אין אין דעם בית הכלא. ער האט דאך געזאגט אז ער האט דארטן תפילין מיט א טלית מיט א סידור מיט א תהלים, בין כך ובין כך, איז דער פקיד, דער ראש המערכה, דער ראש פונעם גאנצן פלאץ דא, וואס אונטער זיין, אונטער זיין אויפזיכט וועט איר ווערן געשיקט, וועט דאך ביי אייך ממילא צונעמען אלע אייערע לבושים, מיט אלע אייערע אידישע ספרים, מיט אלע אייערע זאכן וואס איר האט. עס איז נישט קיין חילוק צו עס בלייבט דארטן ליגן וואו איר האט גע'חתמ'עט די פאפירן, אדער עס וועט ווערן אריינגעלייגט אין דעם אוצר פון דעם קעלער וואו מען לייגט אוועק אלע זאכן פון די איינגעזעצטע. לאזט אפ אייערע שטותים, איר דארפט וויסן און הייבט אן צו פארשטיין אז איר זענט א איינגעזעצטער. איך האב אים געענפערט זייער מיט זייער מרוגש מיט א מיט מיט א רגש'דיגע ווערטער. אין די צוויי שעה וואס איך בין דא האב איך שוין געהערט צענדליגער מאל אז איך בין א איינגעזעצטער. איך ווייס נישט אויב איך, אויב נאר איך אליין בין איינגעזעצט, אדער אויכעט די אלע פקידים וואס ארבעטן דא זענען אויכעט איינגעזעצטע, ווייל אזוי ווי מיר און אזוי ווי איך, די זעלבע זאך זענט איר, איר טארט נישט און איר קענט זיך נישט רירן פון דעם ארט וואס איר זיצט אן רשות, און אזוי ווי איך דארף הערן צו אלע פקודות וואס מען גיבט מיר, דארפט איר אויכעט הערן אלע פקודות וואס מען גיבט אייך. און איר זאלט נישט רעדן צו מיר קיין מיעסע ווערטער און מבזה זיין מיינע אלע זאכן וואס איז הייליג צו מיר. דער חק לאזט מיר בעטן מיינע זאכן וואס איך האב, און מיר געבן א רישיון אז איך זאל דאווענען. כ'האב גערעדט מורא'דיגע ווערטער מיט א מיט א מיט א התרגשות. מיין התרגשות און די ווערטער וואס איך האב געזאגט, האב איך געזען אז ס'האט געמאכט א זייער א גרויסן רושם אויף זיי. דער צווייטער פקיד וואס איז דארטן געזעצן און האט געדרעמלט, האט זיך אויפגעוועקט פון מיין רעדן, און האט א קוק געטאן אויף אונז מיט אויגן, זייער וואונדערליכע, וואונדערדיגע אויגן. און דער פקיד וואס איז געווען פארנומען מיט מיר, און מיט זייער א גרויסן כעס האט זיך גע האט זיך גע גע געווישט זיינע וואונטשעס, ער האט גערוקט די וואונטשעס אהין און צוריק, און האט געקוקט, מיט די אנדערע האנט האט ער געקוקט אין די פאפירן וואס ליגט אויף זיין טיש, און האט א זאג געטאן. זעט מיר אויס אז איר זענט נישט צוגעוואוינט צו הערן ווערטער וואס מען רעדט וואס מען רעדט צו אייך מיט א קלארע שפראך. נו, די פרידיגע רבי זאגט עס, ס'איז א טעות. פרידיגע רבי זאגט אז ס'זעט אויס אז זיי זענען אז זיי זענען נישט געווען צוגעוואינט, דער פרידיגע רבי זאגט אז זיי האבן געקוקט אויף אים מיט מורא'דיגע וואונדערליכע אויגן, און דער און דער פקיד איז געווען זייער נערוועז וואס איך האב געזאגט, און האט זיך גערוקט און און געגלעט זיין וואנצע און געזוכט אין די פאפירן, איז זאגט ער אז זיי זענען געווען נישט צוגעוואוינט צו הערן אזעלכע ווערטער מיט אזעלכע קלארע מיט א קלארע שפראך, ווייל דער אמת איז אז אז אין יענע מינוט האב איך ארויסגעגאסן מיין גאנצן כעס וואס האט זיך איינגעקליבן אין מיר, אין די גאנצע פאר שעה וואס איך בין געווען דא אין דעם מדור הראשון, איז דער איז דער פקיד האט קיינמאל נישט צוגעוואוינט צו הערן אזעלכע אזעלכע זאכן. ער האט זיך אויפגעהויבן און ער איז צוגעגאנגען צו די טיר פון דעם אנדערן צימער, און ער נעמט מיר און ער זאגט מיר קומט מיט מיר, זעצט זיך אריין דא אין צימער ביז איך וועל אייך רופן, און ער איז ארויסגעגאנגען פון דארטן וואו ער האט מיר אריינגעפירט און ער האט פארמאכט די טיר. איצטער שרייבט דער רבי מסכת גיהנים מדור שני, דא הייבט זיך אן די מסכת גיהנים פון דעם צווייטן מדור. איך גיי אריין אין דעם צימער וואו ער האט מיר אריינגעפירט, און ס'איז פארמאכט פון אלע זייטן, ס'איז נישטא נישטא קיין טיר, נישטא נאך א טיר נאר די טיר וואס איך בין אריינגעגאנגען, ס'איז נישט קיין גרויסע צימער, ס'האט פיר פיר איילן אויף אכט איילן, פיר איילן די ברייט אויף אכט איילן די לענג, און און די ווענט זענען זענען געשמירט מיט עפעס אזא שווארצע זאך, ס'איז דא איין פענסטער וואס ער איז פארמאכט פון דרויסן מיט מיט גראטעס מיט אייזערנע אייזערנע פארמאכט מיט אייזן, אזוי ווי אלע פענסטערס אין די אין די אין די קעלער איז פארמאכט אויכעט, און פארשטייט זיך אז בפרט אין שפאלערקע איז איז איז אלס פארמאכט, ס'איז דא א טיש אינמיטן חדר און אפאר בענקלעך ארום דעם. כ'האב זיך אוועקגעזעצט אויף איינע פון די בענקלעך און כ'האב זיך אנגעהויבן טראכטן, כ'האב זיך באטראכט, דער זייגער וואס איז געהאנגען אויפן וואנט האט געוויזן אז ס'איז שוין צוואנציג מינוט צו פינף אינדערפרי, כ'האב אנגעהויבן טראכטן וואס טוען יעצט מיינע בני בית, וואס טוען מיינע הויזגעזינד? וואס איז מיר אריינגעפאלן א רעיון אין מיין מוח אז ס'איז זיכער אז אין אלע אונזערע שטיבער פון אנ"ש און פון ידידינו ווייסן שוין אלע אז מען האט מיר איינגעזעצט און אויכעט אין דעם נייעם דארף ס'איז אזא שטעטל וואס איז געווען ארום לענינגראד מיט דאס איז אלס געווען אין לענינגראד און דער פרידיגער רבי זאגט אז אין זיכער אין דעם כפר החדש ארום לענינגראד ווייסן שוין אלע פון דעם און א און א זייער א טיפער קרעכץ איז ארויס געגיין פון מיין הארץ איך האב געטראכט ביי זיך אז איך קען אין די צייט קען איך נישט און איך טאר נישט טראכטן אזעלכע מחשבות וואס זיי פועלן אויף מיר אראפגעפאלענעם רוח דא איז נישטא קיין פלאץ אויף עצבות און שפלות דער פלאץ און די צייט פאדערן חסדי השם יתברך, צו פאדערן דעם חסד פונעם אייבערשטן און זיין הילף, און מען דארף זיין מיט א שטארקייט אין די הארץ און האבן א הגבהת רוח, גיין מיט א מיט א שטאלץ, און מיט דעם אויכעט צולייגן צולייגן די הארץ מיטן קאפ אויף אלע פרטי השגחה עליונה וואס דער אייבישטער טוט, קיין זאך טוט זיך נישט אליין, אלץ איז מן השמים, און וואס ממילא מיט צוקומען וואס דאס קען מען צוקומען דווקא פון א התבוננות פון מרירות נישט קיין נישט קיין עצבות נישט קיין שפלות נאר א ענין פון מרירות ביטערקייט אבער נישט קיין צעבראכנקייט און נישט קיין אראפגעפאלן זיין ביי זיך זיין שטארק ביי זיך אבער מרירות דארף זיין און מ'דארף זיך מ'דארף זיך איינקוקן אין דעם ציור פון פני קודש הקדשים הוד אאמו"ר הרב הקדוש זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי עולם הבא נשמתו בגנזי מרומים זכותו יגן עלינו, מ'דארף זיך מתבונן זיין מתוך מרירות און זיך איינקוקן פארמאכן די אויגן און זיך איינקוקן אין דעם ציור פון מיין הייליגן קודש הקדשים מיין הייליגער מיין הייליגער טאטע. ווי געזאגט יענע וואך פאר צוויי וואכן אז דער רבי דערציילט אז דעם ענין ווען ער שרייבט אלעמאל אותיות המחשבה מיינט עס דעם ענין פון זיך מתבונן זיין אין דעם פנים ווי ער זיצט מיט זיין טאטן און זיך מתבונן זיין אין דעם פנים פון רבי'ן וואס מען קען זיך אפלערנען פון דעם. דא איז דא דער פרידיגער רבי געשריבן א גאנצע שורה פון פינטעלעך אן ווערטער, דערנאך שרייבט ער אין די צווייטע שורה אותיות המחשבה. טראכטן, ס'איז נישטא קיין אותיות וואס מ'קען עס ארויסגעבן אין שרייבן, ס'איז נישטא קיין אותיות וואס מ'קען עס ארויסגעבן אין זאגן, דערנאך איז דא נאך צוויי שורות פון פינטעלעך, און נאך א שורה, אין די פערדע שורה איז דא האלב פינטעלעך, און נאכדעם שטייט אבא, אבא קדישא, טאטע, הייליגער טאטע, און נאך די נאך א האלבע שורה מיט פינטעלעך. אפאר מינוט שרייבט דער פרידיקער רבי ווייטער, האט מיר אויסגעקוקט אז ס'קען גאר זיין אז מ'וועט מיר האלטן אין דעם צימער וועל איך זיין איינגעזעצט, אבער צו דען קען עס זיין אז מ'וועט אריינזעצן אין דעם צימער א איינגעזעצטן וואס איז נישט קיין פשוט'ער איינגעזעצטער, נאר א איינגעזעצטער וואס מען דארף זיך נוקם זיין אין אים, און מען דארף זיך פשוט מתעלל זיין אין אים, מען דארף זיך מתעלל זיין אין אים און אים דערגיין די יארן און מען דארף אים עפענען דעם מויל אז ער זאל רעדן זאכן און מכריח זיין און דערציילן זאכן. גלייך האב איך אנגעהויבן טראכטן אז איך טאר נישט טראכטן אזוי, האב איך ווייטער געטראכט אז ס'קען נישט זיין מ'וועט אים לאזן אין דעם צימער ווייל ער איז אזא מורא'דיגער איינגעזעצטער אז מען דארף זיך נוקם זיין אין אים און מען דארף זיך מתעלל זיין אין אים, ממילא און דארף אים עפענען דעם מויל ער זאל רעדן זאכן וואס איז געווען און וואס איז נישט געווען, זאגט דער פריערדיגער רבי, איך טאר נישט טראכטן אזעלכע ווערטער, איך דארף זיך צוגרייטן אויף א אנדער סארט וועג אינגאנצן ווי אזוי זיך צו פירן דא, איך דארף זיך צוגעוואינען אז איך בין טאקע אין א מצב פון א איינגעזעצטער, א מצב וואס ביז היינט האב איך נישט געוואוסט פון אזא סארט איינזעצן, א מצב וואס ס'פירט זיך אזוי ווי אין פעטראפאוולאווסקע אדער אין טיינע סאוויעט, דאס דאס איז די ערטער וואו דער אלטער רבי איז געזעצן, ער דארף זיך פילן אזוי ווי דער אלטער רבי, דער אלטער רבי האט מען דאך געפירט מיט דעם שווארצן וואגן, ער איז געווען א מועמד אז מען זאל אים הרג'נען דארטן חס ושלום. זאגט ער אז עה וואו דער אלטער רבי איז געזעצן אין לענינגראד הייסט עס דער מבצר פון פעטראפאוולאווסקע, אדער אין טיינע סאוויעט וואס דאס איז די מועצה חשאית אין די ערטער וואו דער אלטער רבי דער בעל התניא ושולחן ערוך איז געזעצן. און איך מוז, איך מוז זיך צוגעוואוינען אז איך זאל זיך נישט דערשרעקן און נישט האבן קיין פחד, מ מ אז איך זאל קענען האבן מחזיק זיין זיך, איך זאל קענען, איך זאל קענען שטיין אין דעם, מוז איך זיך צוגרייטן אין מיין, אין מיין מוח און אין מיין הארץ וואס ס'גייט קומען, און טראכטן אז אלץ קומט פונעם אייבערשטן און זיך שטארקן און קענען עס אדורכמאכן, און איך וועל זיך נישט רוקן נישט אויף רעכטס און נישט אויף לינקס פון מיין החלטה וואס איך האב מחליט געווען אז איך וועל נישט לאזן בשום אופן אז מען זאל צוטרעטן דעם גאון יעקב, און דער פריערדיגער רבי ענדיגט צו, און דער אייבישטער וועט מיר שטארקן אז איך זאל עס קענען טון. ס'איז נאך נישט אריבער, ס'איז נישט אריבערגעגאנגען דריי שעה פון ווען ער איז דא, און איך בין זייער פארמאטערט, איך פיל פשוט אז איך פאל אוועק, איך בין, און אלץ טוט מיר וויי, מיין קאפ טוט מיר וויי זייער שטארק, מיין הארץ טוט מיר וויי, און אויכעט ס'שטעכט מיר אין די לינקע זייט, און צו דערצו האב איך נאך א שטארקן ווייטיק אין מיין האלז. אין די אין די צייט דארף איך נישט קוקן נישט אויף די ווייטיקן פון דעם גוף, און נישט אויף די ווייטיקן, איך דארף נישט קוקן אויף די ווייטיקן פון גוף צו צוגלייכן צו דעם כאב וואס איך האב אין נפש, אין מיין נפש ס'הייסט דער דער מוח און דער נפש טוט מיר וויי זייער זייער שטארק. און דער פריערדיגער רבי שרייבט ווייטער וואס ער האט געטראכט דארטן. אנא השם הביטה וראה בעני עמך, איך בעט דיר אייבערשטער, קוק אויף די ארעמקייט פון דיין פאלק, ס'איז דאך נישט נאר מיר האט מען אריינגעזעצט דא אין מאסר, נישט נאר מיר ווילן זיי ווילן זיי מעניש זיין, זיי ווילן מיר פאנישן, ווער בין איך? ווער בין איך? נאר וואס? איך בין א גזע, איך בין א שטיק פון אבות קדושים, און איינער פון די שטיינער וואס די עמודים פון דעם אייבערשטנ'ס חצרות, חצרות השם, חצרות התורה, הענגען אן אין זיי. אנא השם! און ווייטער א שורה מיט פינטעלעך וואס מען קען עס נישט ארויסשרייבן און מען קען עס נישט ארויסזאגן. נאך פינף מינוט און ס'וועט שוין זיין פינף אזייגער אינדערפרי. ווי גוט וואלט געווען ווען זיי ברענגען מיר ווען זיי ברענגען מיר שוין מיין ילקוט און מ'וואלט מיר געלאזט דאווענען דא אין דעם צימער, איך זיץ דא אליין אין א צימער איך קען דא דאווענען. אפשר וועגן דעם האבן זיי מיר געברענגט דא, ווייל מי שאמר והיה העולם האט גוזר געווען אז איך זאל זיצן דא אין דעם ליכטיגן צימער און איך זאל קענען דאווענען דא. דער אייבישטער וואס ער האט דאך גוזר אויף אלץ וואס ס'גייט זיין, האט מיר דא אריינגעזעצט, און אין דעם און דעם טאג און אין די און די שעה זאל א איד זאגן דארטן ברכת השחר און שיר של פגעים, שטייט אין תהילים קאפיטל צדיק א' הוא יתברך, דער אייבישטער זאל זיין געבענטשט האט גוזר געווען אז אין דעם פלאץ אין דעם צימער זאל דאווענען א איד, און ברענגען די כוונה עליונה, וואס דאס איז קיינער ווייסט נישט וואס די כוונה עליונה איז, ס'איז דאך א פארמאכטע זאך, ס'איז סתום, סתום ונעול, ס'איז פארשלאסן דעם אייבערשטנ'ס זאכן, און ס'איז נעלמה, ס'איז באהאלטן פון יעדן איינעם. און איך זאל עס ארויסברענגען מהכח אל הפועל און דאווענען דא אין דעם צימער, ס'קען דאך נישט זיין אויף א אנדער סארט אופן, ס'מוז דאך זיין אז דאס אז דאס איז דאס. אין יענע מינוט האב איך געטראכט אז יעדער איד וואס איז מאמין אין דעם אייבערשטן באמונה טהורה, יעדער איינער וואס איז מאמין אין דעם אייבערשטן מיט א ריינע אמונה, לויט דעם תורת פון הוד קדושת הבעל שם טוב, און הוד כבוד קדושת אבותינו רבותינו הקדושים זכר צדיקים וקדושים לברכה נשמתם בגנזי מרומים זכותם יגן עלינו איז ביי מיר זיכער אז אז טל של תחי' היא מדריכת כפי רגל אנשים ישרים לאבנים הללו או לעצים הללו אז די טרעטן וואס איך טרעט אויף מיינט דער רבי און יעדער איד וואס ער טרעט אויף די ערטער וואס דארטן איז דא איז א מורא'דיגע טל תחי' פאר די פאר די שטיינער אדער פאר די העלצער וואו דער מענטש טרעט אויף די אויף דעם אויף דעם פלאר אויף די אויף די ערד אויף די שטיינער און אויף די האלץ וואס מען קומט אין די טונקעלע פלעצער דא אין די לייטערס און אין די אין די לייטערס און אין די און אין די טרעפ פון אייזן וואס מען האט עס געבויעט לכתחילה אויף צו נאר פאנישן מענטשן אויף צו מעניש זיין מענטשן אויף דעם איז געבויעט געווארן דער גאנצער בנין דא צו ברענגען מענטשן צו צוברעכן מענטשן און ארויפלייגן אויף זיי זאכן וואס זיי האבן קיינמאל נישט געטון און צו דריקן און קוועטשן יעדער איינער וואס קומט אריין אין דעם שטוב איז דאך זיכער אז א איד וואס קומט דארטן אריין איז דארף זיך באטראכטן און ער דארף זיך בארואיגן די הארץ און זאגן דארטן פסוקי תורה און פסוקי תהילים און טראכטן זאכן וועגן דעם יחוד פון אין סוף ברוך הוא אז דער אייבישטער איז דער איינציגער און דער אייבישטער איז דער וואס באשאפט די גאנצע וועלט און ס'איז א יחוד גמור ס'איז נישטא קיין זאך חוץ פונעם אייבערשטן וואס איז וואס איז מלא כל הארץ כבודו ווי א פסוק אין ישעיה אויכעט אין די מערות אין די אין די אין די אין די מויערס פון די פריצים איז אויכעט נאר דער אייבישטער דארטן דא און אויכעט אין די אין די שטיבער דא וואס מענטשן וואס זיי נאר זוכן צו צאפן בלוט פון אנדערע מענטשן, אין מיין אין מיין קאפ איז מיר דורך געגיין א רעיון, איז מיר דורך געגיין די בילד די שיינע בילד וואס מיין טאטע מיין הייליגער טאטע האט מיר געוויזן ווען כ'בין געווען ווען כ'בין געווען אלט פינף אנהייב ווען איך בין אריינגעגאנגען אין דעם אין דעם זעקסטן אין דעם זעקסטן יאר אין יענע צייט זענען זיי געפארן אין אין אויף אויף אין קאנטרי זענען געפארן זיך אפרוען דער רבי נשמתו עדן איז געווען נישט קיין געזונטער מענטש זענען זיי געפארן דארטן און ס'איז געווען אין יאלטע און דער רבי דער רבי רש"ב האט אים געוויזן עפעס דארטן זייער א אינטערעסאנטע זאך און מ'עט ממשיך זיין די קומענדיגע וואך מ'עט אנהייבן פון וואו מ'האט איבערגעלאזט